לזכות שמואל יעקב הלוי בן חיה שרה שיחיה ליום הולדת שלו ג' מרחשוון. בית חלקים מהשיחות לצבאות השם י ט תשרי תשמ א. וויבאלד אז דא רעדט זיך אבער וועגן קינדער וואס זיי זענען דאך באפרייט פון אנדערע דאגות און זיי קענען זיך אינגאנצן אפגעבן מיט דער ייִדישער תּורה, וועגן וועלכן איר האָט ערשט דאָ געהערט, אַז תּורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקבֿ, אַז דאָס איז אָפּגעגעבן געוואָרן צו יעדערן פֿון אײַך און צו יעדערן פֿון דעם ייִדישן פֿאָלק אַלס אַ פֿולשטענדיקע ירושה, איז דאָך דערפֿון פֿאַרשטאַנדיק, אַז זיי דאַרפֿן אויסנוצן. דאס וואס זיי זענען באפרייט פון אנדערע דאגות, אויף טאן אין דעם מיט דער גאנצער שטארקייט און מיט דעם גאנצער פעילות אז דאס זאל פועל זיין ווי עס דארף צו זיין, און ניט רעכענענדיג זיך מיט'ן יצר, ואדרבה האבן מיט אים מלחמה, און מלחמה אין אזא מין אופן אז מען וועט זיכער מנצח זיין, דערפאר וואס די מלחמה ווערט אנגעפירט, ווי איר האט ערשט דא געזאגט אז אויב יגעת, איז א זיכערע זאך ומצאת אז מען וועט זיכער מנצח זיין אין דער מלחמה אנטקעגן דעם יצר, וואס דערפאר ווערט זיך יעדער איד, אנהייבנדיג פון גאר קליינע קינדער, אנגערופן בשם צבאות השם אז זיי זענען דעם אייבערשטנ'ס ארמעי און דעם אייבערשטנ'ס סאלדזשערס און דעם אייבערשטנ'ס אפיצירן און די וואס פירן אן מיט דער מלחמה מיט ניט אידישקייט מיטן יצר און וויבאלד אז זיי זענען דעם אייבערשטנ'ס ארמעי איז דאך זעלבסטפארשטענדליך אז אויב זיי וועלן נאר וויסן וועלן וועלן זיי זיכער וויסן וואס עס שטייט אין דער תורה, זיי וועלן דאס זיכער מקיים זיין מיט אסאך הצלחה, און דאס וועט זיין אן ארמעי ווי עס איז געווען צום ערשטן מאל ווען אידן זענען אנגערופן געווארן צבאות השם, אז יוצאים ביד רמה, דאס וועט זיין א לייכטער ניצחון און א גרויסער ניצחון. און א פולשטענדיגער ניצחון אז אין יעדער מעשה אפילו אין דיבור וועט זיין וועט מען דערקענען אז דאס איז א קינד וואס ער איז א חייל א איש צבא אין צבאות השם און פירט זיך און געדענקט וועגן דערויף יעדן טאג.

און דאס איז ניט א זאך וואס מען מאכט עס כ'ווייס ווי, ווארום דאס איז אן ערנסטע זאך, מען געהערט צו די אן ארמעי וואס דער אייבערשטער שטעלט איר אויף און פארלאזט זיך אויף איר אז זי וועט אז זי וועט אייננעמען מלחמת השם, די מלחמה וואס דער אייבערשטער וויל אז מען זאל פירן אנקעגן דעם יצר. און דורך דערויף זאל מען באווייזן אז שמים וארץ, אלץ וואס ס'געפינט זיך ארום אונז ארום, יעדער קינד, צי דאס איז דער הימל צי דאס איז די ערד, איז דאס באשאפן געווארן ווי ערשט דא געזאגט, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, באווייזן אז דער אייבערשטער איז דער בעל- איין איינציגער באלעבאס אומעטום, און דערפאר דארף זיך אלץ אויפפירן ווי דער אייבערשטער וויל, און אז דער יצר וויל דאס מבלבל זיין שטערן דערצו, מאכט מען פון יעדער אידיש קינד א טייל פון דער אויבערשטנ'ס צבא, וואס דערפאר איז אויך דער פארשלאג אז די פאראייניגונג די יוניט זאלן אנגערופן ווערן מיטן נאמען צבאות השם, דער זעלבער נאמען אין אלע לענדער, וואס דאס וועט זיי אלעמען פאראייניגן און זאלן זיך אויפפירן ווי א צבא דארף זיך אויפפירן, ווי אזוי ווייס מען ווי אזוי צבאות השם זאלן זיך אויפפירן, זאגט מען אויף דערויף. אז וויבאלד אז מען זעט ווי דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט אן ארמעי, אן ארמעי פירט זיך דא צווישן מענטשן, איז דאס דערפאר וואס אזוי פי- דארף זיך פירן אויכעט דעם אייבערשטנ'ס ארמעי, וואס ארמעי האלט זיך אויף דעם צום אלעמערשטן, א יעדער איש צבא יעדער סאלדשער ווייסט אז דאס איז אן ערנסטע זאך, דאס איז טאקע א געזונטע זאך און א גליקליכע זאך און א פרייליכע זאך, אבער מען באציט זיך דערצו מיט ערנסטקייט, מען פארגעסט ניט אז מען געהערט צו צבא השם און אויף וואס ס'האלט זיך אן ארמעי, אז בשעת ס'קומט אן א פקודה, אז ס'קומט אן אן ארדער אז מ'דארף טון אט די און די זאך, פרעגט מען ניט קיין שאלות און מ'זוכט ניט קיין טעמים, און צי מ'פארשטייט דאס יא אדער ניט, איז צום אלעמערשטן ערפילט מען די פקודה דעם ארדער, און אזוי אויכעט יעדער אידיש קינד. אז ער דערהערט אז ס'שטייט אין תורה אז ס'איז אין תורה אז מ'דארף טון מקיים זיין אט די און די מצוה, ווי צום ביישפיל אז בשעת ער דארף עסן עפעס שטייט אין דער תורה אז ער דארף פריער וויסן אז דאס איז כשר, אויב ס'איז ניט אזוי איז אט דעמאלט אויב ס'איז אפילו געשמאק, און ס'ווייזט זיך אויס אז דאס איז גארניט גוט פארן געזונט פון דעם גוף, פרעגט ער ניט קיינע שאלות און זוכט ניט קיינע טעמים ווארום ער האט באקומען די פקודה, דעם ארדער, פון דעם וואס פירט אן מיט דער ארמעי, וואס דאס איז דער אייבערשטער, אז מען מעג עסן מער ניט ווי כשר'ע זאכן, און איידער מען עסט דארף מען מאכן א ברכה, מיט אלע פרטים ווי די ברכה איז אויסגעשטעלט, פאר יעדער עסן זיין באזונדער ברכה, אזוי אויכעט פאר טרינקען, וואס דאס איז דער סדר ביי אידן, וואס אלע אידן זיינען דאך דעם אייבערשטנ'ס צבא אז ס'דארף זיין נעשה קודם לנשמע. א צווייטע זאך איז בשעת מען איז אין ארמעי איז אט אט דעמאלט קען מען ניט זאגן אז אזוי ווי ער איז באלעבאס אויף זיך קען ער זיך פירן ווי ביי אים קומט אויס, אויב אפילו דערפאר וועט קומען א שטראף איז ער מסכים באקומען דעם שטראף פון פירן זיך ווי ביי אים קומט אויס, ווי דערמאנט אין די פריערדיגן ביישפיל. אז ער זאגט אז אים הארט ניט אז מ'וועט אים באשטראפן פאר עסן ניט כשר רחמנא ליצלן, ווארום דאס איז געשמאק, אפילו אז דערנאך וועט מען אים באשטראפן, איז בשעת מיר זענען אין אן ארמעי ניט שייכות דער ענטפער, דערפאר וואס ס'קאן זיין אז מ'וועט באשטראפן אדורך זיין אויפפירן זיך. פארקערט ווי אן ארמעי דארף זיך אויפפירן שטעלט ער אין סכנה די גאנצע ארמעי, דעם גאנצן פראנט, דעם גאנצן חזית, און דער שטראף וועט אויכעט ברענגען א סכנה רחמנא ליצלן פארן גאנצן אידישן פאלק, און וויסן צי דאס איז נוגע מער ניט צו אים אליין

דאס קען אבער ניט וויסן אן איש צבא, אן איינפאכער סאלדזשער, אפילו אן אפיצער, אפילו א דזשענעראל, דאס קען וויסן באמת מער ניט ווי דער וואס שטייט גאר אין אנהייב, גאר אין דער הויפט, וואס דאס איז דער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.